זייט זעקס, קאסעט דרײַ, המשך. געווען ווייניג וואכזאם. סעוועק האט נישט קיין טאטן. ווען איך בין אמאל געווען ביי זיי אין שטוב, האב איך קיין איין מאל אויך זיין מאמע נישט געטראפן. אדער זי איז ביי באקאנטע, אדער ביי קרובים. ווער זשע פארנעמט זיך מיט זיין ערציאונג אין שטוב? זענען מיר שולדיג וואס מיר האבן זיך ווייניג פאראינטערעסירט? ס'איז אבער ווייניג אפצוקומען מיט'ן אנערקענען אונזער שולד.

סעוועק'ס ליפן האבן געצוקט, זענען אבער נישט אימשטאנד געווען א ווארט ארויסצוברענגען. נאר אויף זיין פארכמארעט פנים האט אויסגעבלאסט א שמייכל, און זיינע שווארצע אויגן האבן באקומען זייער שטענדיגן גלאנץ מיט די פינקעלעך איבער אים. ער האט א בליק געטון אויף די לערערקע חוה מיט א דאנקבארן אויגן-פינטל. די לערערין האט א שמייכל געטון צו דער גאנצער פארזאמלונג. יאנעק טכוש און בראניע גוויזד האבן די ערשטע אנגעהויבן אפלאדירן, נאך זיי דער פינפטער קלאס און באלד די גאנצע פארזאמלונג. דער גאנצער שילער קאלעקטיוו האט באקומען ווי איין גרויס דערפרייט און צולאכט פנים. דאס שולגלעקל האט שארף א רוף געטאן אין די קלאסן אריין. אלע זענען מיט א פרייליכן טומל ארויס, סעוועק איז פארבליבן מיט דער קלאסן-דערציער. זיין פנים האט בלאס געלויכטן ווי דאס פנים פון א קראנקן וואס גייט גענעזן ווערן. וואו האָבן מיר אַהינגעטאָן די פֿאָן, סעוועק? האָט די לערערין היימיש שטיפֿעריש אַ פֿרעג געטאָן. סעוועק האָט געטאָן אַ לויף צו דער ביבליאָטעקשאַפֿקע, אַ קוק צווישן איר און דער וואַנט, אַרײַנגעשטעקט אַהין די האַנט און זי אַרויסגעצויגן. אָט איז זי! סאַמע אונטער דער נאָז, און קיינעם איז ניט אײַנגעפֿאַלן דאָ אַ קוק צו טאָן, האָט געלאַכט די לערערקע. אָט וועלן מיר זי באַלד צו רעכט מאַכן און אויפֿהענגען אויף איר אָרט. אינמיטן דער אַרבעט האָט זי געכאַפּט בגניבה אַ קוק אויף סעוועקן, און זי האָט דערזען, טרערן קאַפּן אים אַראָפּ פֿון די ברעמען, רינען איבער זײַנע בעקלעך און פֿאַלן אַראָפּ אויף דער פֿאָן. אָבער זײַן פּאָנעמל, אַ מאָגערס און מיזערנע, זעט דערבײַ נישט אויס באַצערט. דאָס זענען נישט קיין טרערן פֿון יסורים, נאָר פֿון רירונג און געטרייסטקייט, וואַרעמע, זיסע טרערן. וואַרשע, פֿעברואַר נײַנצן פֿיר און פֿופֿציק.

לויט אים נאך, ער איז פארמאטערט פון דער גאנצער וואך ארבעט אין קאפעראטיוו, אכט שעה א טאג, און די איבעריגע צייט ביים צופארדינען אינדערהיים. יא, לויט אים נאך וואלט מען געקאנט גאנץ שיין יוצא זיין דעם זונטאג מיט פארברענגען דעם טאג אין שכינות'דיגן זאאפארק, פאר א פראסטן שניידער און פאר זיין ווייב א פשוטע עמכטע מיינט ער איז עס גענוג. נישט שלעפן זיך מיט טראמוויי אין ענגשאפט און דושנעקייט אזש צו די אלטע שווארץ יאר. כדי וואס? כדי צו באווייזן פארן גאנץ קהל דאס גאנצע ווייבערשע פארברוינטע טייגאכץ? אזוי האט ער זיך ארויסגעכאפט וועגן איר. אין דעם מאָמענט דערשפּירט דער אומרויִקער דוניעק, אַז דער מאַמעס האַנט איז לויזער געוואָרן, און ער טוט פֿון איר אַ צי אַרויס דאָס הענטל. איצטער וועט ער זײַן דער אויסקוקער אויפֿן נייטיקן טראַמווײַ. ער ווייס, אַז קיין בעלאַן פֿאָרט מען פֿון דאַנען מיט אַ זעקסטל. ער וועט טאָן עפּעס אַן אַרבעט. ער טוט אַ פֿאַררוק העכער דאָס קאַלערדיק רויט-בלויע ראָוועריסטן-היטעלע, דעם לאַנגן דאַשעק זאָל אים נישט שטערן צו דערזען די נומערן

די גאָרע רוגזה האָט זיך אין אים צוזאַמענגעקליבן אין די װאָנצעלעך אַרײַן אונטער דער היפּשלעכער נאָניע. נו, איז זי נישט טױזנט מאָל גערעכט געװען דעמאָלט, בעת זײער צוריקפֿאָרן פֿון ראַטן-פֿאַרבאַנד, װאָס זי האָט געפֿאָדערט, ער זאָל זיך פֿאַרלאָזן װאָנצעלעך, כּדי מיט זײ צו פֿאַרפּױלישן די ייִדישע נאָז? איצט זעט ער אױס ממש װי אַן אָפּגעקומענער בײזער פּרץ. אַז ער שװײַגט, קאָן מען זיך כּלל נישט כאַפּן, אַז ער איז אַ ייִד. זײַן פּנים גלאט, אפגעראזירט און זויבער לכבוד זונטאג, זעט אויס נאך אפגעצערטער און בלאסער איידער אינדערוואכן. כ'וואלט געווען באדארפט כאטש דאס נעצל מיט דער דעקע אליין טראגן, טוט איר א פיק דאס געוויסן. זי שפיצט אן איר גליענדיגע בליק אויפצוכאפן זיינעם און וויל צו אים איבערבעטנדיג א שמייכל טון. אבער דוניעק שטערט.

און דאָ אויף צרות טוט אים נאָך שעפֿטל אַ רוף בײַם ייִדישן נאָמען מיט אַ בייזער, דניאל! זי דערפֿילט סלאָװע װי די זון פֿון הימל, טוט זיך איר אַ זעץ אַראָפּ אויפֿן רויטן טיכל און לויפֿט דורך מיט פֿלאַמען קרויזן פֿון קאָפּ דורך אַלע גלידער ביז אַראָפּ. זי טוט זיך רײַסיק אַ בייג אײַן, אַ כאַפּ דוניעקן פֿאַר אַן אַקסעלע, איבער װעלכן ס'איז פֿאַרװאָרפֿן דאָס רימענדל פֿון זײַן קליין רענצעלע, און מיט אַ שטומער רציחה אַ ריס אים צו זיך,

סלאָװע שטײט צװישן דוניעקן און אַ יונגן קריסט מיט אַ ברונעט און סימפּאַטיש פּנים אין שטאַרקער ענגשאַפֿט. דאָס פּלאַזשע-קלײדל איז איר בײַם רעכטן אַקסל מיט געװאַלד אַראָפּגעצױגן, און עטלעכע קרױזן האָר זענען איר אַרױסגעשױבערט פֿון אונטערן רױטן טיכל. זי זעט אױס צוליב דעם עפּעס אַ ביסל װילדלעך, און סע װערט אים אַ שאָד, כאָטש זי איז זיך זיך אַלײן שולדיק, נאָר ער טרײסט זיך דערמיט, װאָס אים אַלײן, מיט בײדע פֿאַרלײדיקטע הענט, איז דאָך נאָך שווערער. נאָר אָט טוט זיך דער יונגערמאַן מיטן סימפּאַטישן פּנים אַ ווענד צום ייִנגל, וואָס קעגן איבער דוניעקן, ער זאָל אָפּטרעטן דעם פּלאַץ דער שטייענדיקער פֿרוי. זײַן סלאָווען הייסט עס. נישקשה, זאָגט ער מיט אַ זיך אויספֿײַנענדיקן טאָן, זייער באַרעדעוודיק, אַזאַ ייִנגל קאָן אונטערשטיין אַ ביסל. אַזאַ ייִנגל מעג שוין אַפֿילו פֿאַרשטיין צו זײַן העפֿלעך צו אַ פֿרוי. אָט האָב איך אָפּגעטראָטן מײַן אָרט דער פֿרויס ייִנגעלע.

אויף צלאווע'ס פנים איז שוין גארניט צו דערקענען, אז ערשט פריער אביסל איז עס רויט געווען מחמת בושה פאר די קריסטן און פון רציחה אויף זייער דאניעקן, און האט אויסגעזען אפילו ווילד אביסל. זי האט געשמייכלט צום יונגערמאן. נו, ער האט זיך אויף דעם פארדינט פריער אפגעטראטן זיין אייגענעם פלאץ צו דאניעקן, דערנאך איינגעשאפן דעם פלאץ צלאווען.

הויבט אויף די שווערע טעקע און אריבער זיין אקסל פארביי זיין פנים דערלאנגט ער זי צלאווען. זי באוויליגט זי צו נעמען, כאטש ניט אומקוקנדיק זיך צו אים, צו זיך אויפן שויס. אויך דער קאוועליר דרייט ניט אויס דעם קאפ, די גליקלעכע טעקע אויפן שויס פון דער יונגער סימפאטישער פרוי איז אים טשיקאווער, און ס'איז אים א שאד פון אירע רייצנדיקע אויגן דעם בליק אוועקצורייסן. דערפאר אבער פילט יעטעראק אויף זיין הייס פנים דעם בליק פון יענער הויכער היפשער פרוי, וועלכע ס'האט זיך ניט איינגעגעבן, איר מיידעלע זאל פארנעמען צלאווע'ס פלאץ. זי קוקט אויף אים פארשנדיק פון דעם מאמענט אן, ווען ער האט אריבערדערלאנגט זיין פרוי די טעקע, ווי זי וואלט אים געקוקט דער עיקר אויף דער נאז. און אנטרעפנדיק זיך מיט זיין בליק, טוט זי א זאג אין דער ריכטונג פון פענסטער מיט פארדרוס און פאראכטונג, ווי גערעדט צום דרויסן גלאט אין דער וועלט אריין. פארשטעלן פאר א קינד דאס ביסל לופט פון דרויסן אין אזא חמימה און דושנעקייט קען נאר אן אומדערצויגענער מענטש. דעם העפליכן יונגערמאן'ס ברוין סימפאטיש פנים טוט א פלאץ, גיסט זיך אן מיט ראזקייט פון צארן און באליידיגטקייט, מיניעט זיך אין קאלירן, און אויסדרייענדיג דעם קאפ צו יענער פרוי הייבט ער אן איר אפענטפערן און זידלען מיט הפסקות, זיך באדענקענדיג אבער זיך שוין ניט איינשטילנדיג.

דאָס מיידעלע, װאָס שטײט אַזױ שטיל אײַנגעהאָרכט אין דעם געקריג איבער איר, װי אַ הינדעלע אין אַ גאָס רעגן, איז אים זײער אַ שאָד. צוליב איר גראָבער מוטערס שולד איז איר בלאָנד קעפּל מיט די צעפּלעך שולדיק אַראָפּגעלאָזט צו דער ערד, דאָס פּענעמל אין פּראָפֿיל באַצערט און פֿאַרשעמט.

מחמת מורא פאר דער מאמען וועלכע איז איצט אזוי בייז און אומגערעכט, צעבעטשעט זי זיך נישט אויפן קול, און ווי אזוי וועט זי אויסזען אין די אויגן פון דעם יינגעלע וואס זיצט דא דערנעבן? ער קוקט כלומר'שט אינדערויסן, אבער זי זעט מיט איין אויג זייטיג, אז אויך ער הערט זיך צו צום קריג. אינצווישן האט דער טראמוויי שוין עטליכע מאל געהאט זיך אפגעשטעלט און איז איינגעלאפן א היפשן וועג. אויף די סטאציעס קומען נאך צו מענטשן אין וואגאן אריין און די ענגשאפט, שטופעניש און דושנעקייט פארגרעסערט זיך. נאר אט פארט מען פארביי די געטא פלעצער, אפגערייניגט שוין פון גרוז און דא און דארטן שיטערלעך פארבויטע און מען איז שוין ארויס פון שטאט, א פריש לופטל וועהט אריין דורך די טיר און פענסטער. ענדליך

און ער לייענט טאַקע גלײַך איבער אין אירע גרויסע גליִענדיקע אויגן געבעט מיט באַפֿעל גלײַכצײַטיק, דערוועג זיך נישט דאָ, שעפֿטל, אַרויסצוקריכן מיט דײַן סאָציאַליזם און מיט דײַן ייִדישקייט! ער איז דאָ אין וואַגאָן זיכער נישט איינער אַזעלכער! טוט יטערעק דאָס איינציקע, וואָס עס בלײַבט אים נאָר איבער אין דעם פֿאַל צו טאָן, פֿאַרשווײַגן און אָפּטרעטן דעם סימפּאַטישן אַנטיסעמיטישן הונט. ער שאַרט זיך פֿון אים אַוועק

דאָס מױל אַ זאַטס און זאַפֿטיקס, דער בוזעם הײך און פֿאָרנעם, דאָס מוז זײַן אַ דאַמע פֿון דער פּריװאַטער איניציאַטיװ, נישט אונדזער סגאַל, אָבער פֿאָרט אַ ייִדישע, אַ זשידאָװע. זײַן בליק באַגעגנט זיך אַ צװײטן מאָל מיט אירן, און גאָר אומגעריכט שױן, װי אַ מלחמה אָן אַ מלחמה-דערקלערונג, טוט זי אַ שיק אַ קױל נאָך אַ קױל אין דער פּלײצע פֿון דעם אין גאַנצן אײַנגעשטילטן קריגערישן יונגן־מאַן. װער ס'געדענקט נישט די אַמאָליקע נאַלעװקעס, מ'האט שוין פון זיי אראפגעפירט דעם גרוז צוזאמען מיטן אידישן שמוץ, מ'האט עס פארבייפארנדיג געזען דורכן פענסטער, מען האט נאך אלץ אלע וואנצן נישט אויסגעפארעט. יתירוק זוכט ווידער אויף זיין סלאוויש פנים, ס'איז אנגעצונדן און מיניעט זיך אין צארן און פארלעגנהייט, די ליפן צוקן, דאס שקאצעוואטע נעזל וואס מארקירט איר אידישקייט רייכערט זיך דאכט זיך.

וואס ער האט אפגעטון. אפגעטרעטן דעם אייגענעם פלאץ א זשידעקל, געשאפן א פלאץ פאר דער זשידאווע, און אזוי גראבהויטיג באליידיגט אן אמת'ע חשוב'ע פאלקע, א קאטאליטשקע. און אפשר נאך נעמט זי אים אן פאר א זשיד, ווי ער האט זי פריער אנגענומען פאר א זשידאווע? און וועמען האט ער זיין פאטאלן טעות פארטרויט אויפן אויער? א זשיד! אנטשולדיגן זיך און אויפקלערן? דאס שיקט זיך ניט. צו ווייט שוין פארפארן. ער דערפילט א פוסטקייט אין קאפ, אן ענגעניש אין קעל, א מין טעמפקייט אין הארצן, און וואס נאך ערגער, א גרימעניש אין בויך. עך, לופט אביסל, לופט! און ער טוט זיך האסטיג א דריי-אויס אין דער ענגשאפט און שטופט זיך דורך צו דער פלאטפארמע אזש ביז צום טרעפל. ווי אט שפרינגט ער ארויס פון וואגאן אינמיטן גאנג. ער בלייבט שטיין זייטיג מיט אן ארויפגעהויבענעם אקסל אין וואגאן אריין מיט אן אפגעשמיסן פנים

דער כּלבֿ, און קאָן אים נישט פֿאַרריכטן. בײַ יעדן אָפּשטעל טוט ער זיך אַ באַװעג װי אַרױסצושפּרינגען און בלײַבט װידער איבער, װי אַ האָן װאָס הױדעט זיך אונטער אַראָפּצושפּרינגען פֿון אַ צו הױכן פּלױט און בלײַבט אױפֿן אָרט מחמת פּחדנות. און גלײַכצײַטיק איז זײַן געהער ציטעריק אָנגעשפּיצט

וואס? ער האט נישט דערקענט? ער האט דאך געזען אזוי גוט ווי איך ווי דער זשיד מיט דער נאז האט דערלאנגט דער זשידאווע די טעקע. איצט שעפטשעט דארט איר אלטע מיטשמועסערין עפעס נישט צו דערהערן, און באלד הייבט זיך ווידער אן מיט אן אויפגעהויבענע שטים. צי הערט ער כאטש, דער פוילישער אנטיסעמיטישער אייזל? אין וואס די חשוב'ע דאמע איז אים חושד?

בײַ דער דאַמע פֿאַרמאַכט זיך דאָס מויל. איר בייז געמיט וואָלט זיך שוין אפשר אין גאַנצן באַרואיקט, ווען נישט דער זשיד מיט דער נאָז, וואָס שטייט איצט ווידער אויסגעדרייט מיטן פּנים צו איר, כאַפּט אויף איר פֿון צײַט צו צײַט זײַטיק אַ בליק, און ווי ער וואָלט עפּעס אין זיך אַרײַנגעשמייכלט. אַזאַן עקלהאַפֿטער זשידישער שמייכל! זײַן זשידאָווע מיטן זשידעקל הייבן זיך שוין אויף פֿון די ערטער. זי דערלאַנגט דער מאַן די טעקע, ווערט מען שוין ענדלעך פּטור פֿון זיי, פֿון די וואָנצן,

ס'וועט אייך כדאי זיין פאני צו וויסן פארוואס איר האט געליטן אזויפיל באליידיגונג פון יענעם העפלעכן פאן. ער האט מיר אריינגעזישעט אין אויער אויף אייער אדרעס, א זשידאווע איז זי, א זשידאווע. הא? טוט זי ווי באקומען אויסגעפאטשט א צעעפן דאס מויל. ס'הערט זיך א קלונג. יוטעריק טוט א שפרונג אראפ פון רירנדיגן טראמוויי, זעענדיג פאר זיך אין דמיון די דאמע מיט חזירימלעך אין בוזעם,

האָט זי צעעפֿנט די כאָלערנדיקע רילע מיט דער האַ, אַז װען כ'װאָלט זיך נישט געמיאוסט, װאָלט איך איר דערין אַרײַנגעשפּיגן װי אין אַ שמוציקן מיסטקאַסטן. ש-ש-ש! שטילט אים דאָס װײַב אײַן, דערהערנדיק טריט הינטער זײ, און זאָגט אױף פּױליש, און װאָס טענה איך צו דיר שטענדיק, װען איך קום פֿון מאַרק? ס'זענען נאָך דאָ בײַ אונדז גענוג אַזעלכע פֿױלע ניס, פרוכנע, און ווען יענער איז אריבער, ארומגעקוקט זיך אז קיינער איז נישטא דערנעבן, פירט זי אויס אויף אידיש, נאר זאלן זיי אלע האבן די מפלה אויפן ארט וואו אונזערע די היינטיגע. יענע מיידעלע ציט דוניעק אויף זיין אידיש פאמעלעך ווי א סטענגע פון האלז, דאס מיידעלע וואס איז געשטאנען לעבן מיר ביי דעם פענסטער איז זייער א שלעכטס, און ער פארענדיגט פליסיק אויף פויליש. זי האָט אַזױ געשװיגן בײז װי אַן אַנטיסעמיטקע. טאַטע-מאַמע שױן פֿאַרגעסן אין גאַנצן זײער פֿרימאָרגעדיקן רוגז, קװעלן אָן פֿון זײער ייִדישן חכּם, זײערע אױפֿגעשװאָלענע אױגן גיסן זיך צוזאַמען איבער דוניעקלס קעפּל. ער איז שױן אַ מענטש, מע קאָן שױן מיט אים אַ װאָרט רעדן. מיט פֿרײדיקע געמיטער גײען זײ אַרײַן אין װאַלד. ער נעמט זײ אױף פֿרײַנדלעך מיט זון און בײמער-שאָטן, מיט שטילקײט און פֿײגל-געזאַנג,

גיי זיך ווײַלן, זאָגט אים די מאַמע אויף פּויליש מיט אַ ייִדישן חי-געלעבט, און פֿאַרגעס נישט קומען עפּעס אָפּצועסן. וואַרשע, יוני נײַנצן זעקס און פֿופֿציק. אין הייסע זומער-טעג, כאָטש די זון האָט שוין געהאַט היפּש אַריבערגעשפּאַנט דעם האַלבן טאָג און גענומען אַראָפּגיין צום מערב-הימל, איז זי געווען נאָך גענוג גליענדיק. בעת מיין לאזן זיך אין אפגעלעגענעם שטאטישן פארק אריין, וואס געפינט זיך אויפן העכסטן פונקט אין שטאט. האט זי מיר געברענט און געבראטן. דאס שטייגן ארויף האט מיר פארשווערט דאס אטעמען. א שווייס האט ארויסגעשלאגן אויף מיין צעהיצט לייב, גענעצט דאס היטל אויף מיין קאפ און געווייקט מיין וועש. אַרױפֿגעקומען מיט דער געשלענגלטער סטעזשקע אױף דעם סאַמע העכסטן אָרט, װאָס זעלטן שפּאַצירער דערגײען אַהין, בין איך צוגעגאַנגען צו מײַן באַקאַנטער באַנק אין שאָטן פֿון אַן אײנציקן בױם, װאָס באַהאַלט זיך אױס פֿאַר דער זון אין די נאָכמיטאָג-שעהן, און האָב מיט די לעצטע כּוחות שױן זיך געטאָן אַ זעץ אַנידער און אַ לײג אַװעק דעם מיטגעבראַכטן בוך. אָפּגעסאָפּעט האָב איך אױסגעטאָן דאָס היטל, אױפֿגעשפּיליעט דאָס העמד,

װי גוט ס'װעט אונדז דאָ זײַן זאַלבע פֿערד, מיר, דעם בױם, זײַן שאָטן, און דעם בוך! אָבער װי נאָר מײַנע אױגן נעמען זעגן די שורות, כאַפּט אױף מײַן געהער דעם גאַנג פֿון אַ מענטשן, װאָס דערנענטערט זיך אַהער. און אָט איז ער שױן דאָ! איך הער זײַן שװער אָטעמען און זײַן מיטאַמאָליקן זעצט זיך אַנידער לעבן מיר, װי איך פֿריִער, איך כאפ זייטיג א זייער אומצופרידענעם קוק אויף אים. אזוי צעיאכמערט האב איך אליין אוודאי אויסגעזען פריער ביי מיין צוקומען, נאר זיין פנים זעט אויס אויך ווי צעטומלט און צעקרימט פון ווייטאג. ער האט מיר טאקע ערשט נויטיג געפעלט דא, טו איך מיט פאריבל א טראכט, און שטראף זיך גלייך אין געדאנק, ער האט דאך די זעלבע רעכט וואס דו, אויסצובאהאלטן זיך דא פאר דער היץ, ווי ער וואלט מיך נאר געטשעפעט. האב איך ווידער צו אים תרעומת, בלױז דאָס אײנע, קײן בוך האָט ער נישט מיט זיך, װעט ער אפֿשר ניט לאַנג זיצן דאָ, װעט זיך אָפּקילן און אַװעקגײן. איך פֿאַרשטעל זיך דאָס פּנים מיט מײַן בוך, טו זיך אַרײַן אין לײענען און פֿאַרגעס אַפֿילו מאָמענטנװײַז אין זײַן בײַזײַן. איך אַנטשולדיק זיך זײער, אנטשולדיגט מיר אדוני, איך שטער אייך, טוט מיר גאר אומגעריכט דער אומבאקאנטער באנק שכן מיט אט די צוויי ווענדונגען, ווי מיט אן אומגעזעענער צוואנג, א דריי אויס מיין קאפ צו אים, כאטש זיין שטים אזא ווייכע און פארשולדיגטע. הום, אלעהיי אן ארעמאן שלאגט אייך איבער צו בעטן א נדבה. איך בין געפלעפט, אן אויסטערלישער ארעמאן, וואס פאר א מין נדבה וועט ער עס בעטן? זיין פנים איז שוין אפגעקילט, אבער אלץ נאך צעקרימט פון עפעס א ווייטאג, און זיינע אויגן צעטומלט ווי בלאנדזשענדיגע נישט ווי אויף מיין פנים נייערט אין א וואלד. איך דערפיל מיטאמאל א גינציקע צו אט דעם פרעמדן וואס אונז פארהיימישט אין דעם מאמענט דער גוטער שאטן פון דעם בוים. פארוואס זאל א מענטש צו א מענטשן נישט זיין אזוי גוט צום ווייניגסטן ווי א בוים צו א מענטשן? און כ'טו א זאג ווייך איר שטערט מיר נישט אזוי שטארק, איך לייען, וואס דען זאל א מענטש טון ווען ער זיצט אליין אן שום ארבעט? וואס ווילט איר זאגן? הםםם. יא, קווענקלט זיך נאכאלץ דער אומבאקאנטער, געזען, איר לייענט א בעלעטעריסטיק בוך. הםםם. האב איך א טראכט געטון, א מעשה וואס עמעץ האט אויסגעטראכט, און איך, איך וואלט וועלן זיך אראפרעדן פון הארצן, א נישט אויסגעטראכטע מעשה, א רויע ווירקליכקייט פון וועלכער ס'קען זיך אויסקאכן בעלעטעריסטיק. פאר א באקאנטן וואלט איך עס בשום אופן נישט געקאנט ערציילן, סיידן אפשר פאר אן אייגענער שוועסטער. גראד פאר אייך, א פולשטענדיגן פרעמדן מענטשן, וואס איך וויל האפן מיר'ן זיך מער קיינמאל נישט באגעגענען, איך בין נישט קיין היגער, איז עס מיר מעגליך צו טון? בין איך עס גערן? מוז איך עס טון? אויב איר וועט עס מיר אין מענטשליכער גוטסקייט דערלויבן, איך בעט עס ווי א נדבה. ער ווערט אנטשוויגן, און זיינע אויגן קוקן צו מיר מיט בקשה און פראגע. איך האב דאך אייך שוין געזאגט, רוף איך זיך אן, און בין שוין טאקע מער ווי טשיקאווע אים צו הערן, כ'פארשטיי, א מענטש מוז אמאל זיך אראפרעדן א שטיין פון הארצן. ווען איר טרעפט מיר נישט דא, וואלט איר זיך פארן בוים אראפגערעדט. איך שטער גאר אייך. זענען מיר קוויט. מיין בוך האט נישט קיין פיס. איך בין באמת גרייט אייך אויפמערקזאם אויסצוהערן אז ס'איז פאר אייך אזוי וויכטיג. איר בעט נישט ביי מיר חלילה קיין נדבה, איר מאנט א מענטשליכן חוב. א דאנק. איז יא, לייען איך די גארע אנשטרענגונג אויף זיין געפלאצט פנים. איך, איך קום ערשט ניט לאנג נאך א הייסן געקריג מיט מיין פרוי, בין אנטלאפן פון איר ווי פון, ווי פון א חמסין. און געטראפן הער זשע אין א צווייטער שטאט, ווען איך וואלט אייך דא נישט דערווישט, איר האט טאקע פריער ריכטיג זיך משער געווען, וואלט איך זיך אראפגערעדט פאר אט דעם גוטן בוים וואס גיט אונז שאטן, ווי מיט א האלבע שעה צוריק האב איך גערעדט צו זיך אליין און די כוואליעס פון ים. דער מענטש האט געטראכט וועגן זעלבסטמארד, איז מיר דורך אין געדאנק ווי א בליץ, און כ'האב זיך געאיילט אים צו באמוטיגן. הער איך אייך, און טו איך זיך ספעציעל א וויצל, שטעלט אייך פאר אז איר רעדט פאר צוויי ביימער, מיר'ן אייך הערן מיט הארץ און שווייגן. ער אטעמט אפ ווי אנגענומען זיך מיט לופט און מוט, און נעמט דערציילן שוין אן אפשטעלן און פליסיג. איך בין א מאן פון אריבער די פופציג, נו, ביי אונז אין לאנד איז מען שוין צום באדויערן אין די יארן פאררעכנט פאר אן אלטן מאן, און ס'איז אזעלכן שווער צו באקומען ארבעט. צום גליק לייד איך נישט צוליב דעם. כ'בין שוין דא צענטע יאר אין לאנד און ארבעט די גאנצע צייט פאר א בוכהאלטער. ארבעט האב איך, פרנסה האב איך, א דירה האב איך געטוישט אויף א גרעסערער אין א שענערע געגנט, דאס האב איך צוליב געטון מיין פרוי. איז וואס וואלט מיר געפעלט? איך אליין פיל נאך נישט די עלטער, האב נאך גענוג קרעדיט ביים לעבן, איז אבער דא עמיץ וואס דערמאנט מיר דערין כסדר. איך, דער גרויסער בעל חשבון, האב איינמאל אין מיין לעבן געמאכט א פאלשן חשבון. שלעכט צונויפגע'חשבונ'ט א חיבור. חתונה געהאט מיט א מיידל א יונגערע פון מיר מיט צוועלף יאר. מיין פרוי איז היינט אלט פערציג יאר. דערצו נאך האט נאך די נאטור זי באשענקט מיט א געשטאלט און פנים וואס נארן לייט,

מילא וואס דו האסט שוין פארשפילט איז דאך שוין פארפאלן, די יוגנט פון בית הקברות קערט זיך נישט צוריק, אבער נעם און ראטעווע זיך כאטש דיין יוגנט פון היינט, איך לאז דיך פריי שוין אפילו פון מארגן אן, נאר דערפון פון צעגיין זיך מיט מיר האלט זי אויך נישט, ווייל סוף כל סוף האט זי דאך נישט ביי מיר קיין שלעכט לעבן, פארן פיינעם מענטשן גילט איך דאך אין דער געזעלשאפט, נישט זי, מען טיילט מיר צו כבוד און פון דעם געניסט זי אויך, ווי מיין צווייטע העלפט, וואס וואלט זיך באטראפן, וואס וואלט זי באטראפן אן מיר? נול! און אויף צו מאכן זיך אט דעם חשבון, קלעקט נאך ביי איר שכל, ווייל. ער האט איבערגעריסן ווי זוכענדיג דעם געדאנק, האב איך דאס אויסגענוצט כדי צו מילדערן זיין שפאנונג מיט א שפאס. ווייל זי איז דאך א בוכהאלטערס א פרוי, ווי זאגט דאס פאלקסווערטל, אפילו א שיקסע ביי א רב! נאָר ער איז אַזױ פֿאַרזונקען געװען אין זײַן איבערלעבעניש, אַז ער האָט אַפֿילו נישט געפֿילט אַפּנים, װי ער שלאָגט מיר איבער אױפֿן האַלבן װערטל? יאָ, נאָר אַ חמסין דױערט דאָך אױך נישט מער װי עטלעכע טעג. שטעלט זיך אױך בײַ אונדז אײַן אױף צוריק דער שלום-בית. װאָס שלום-בית צװישן אַ פּאָרפֿאָלק הײסט, איז דאָך באַװוּסט. איר זענט דאָך נישט מסתּמא קײן אַלטער בחור. יאָ, כאָטש זי און איך ביידע ווייסן מיר אז פריער אדער שפעטער אביסל וועט דאס קריגעריי ווידער אויסברעכן. ס'וועט זיך אנהייבן ווי געווענליך פון א פריטשעפקע און דערגיין ביז רייסן קריע. ס'האט זיך שוין מיט דער צייט אזוי איינגעפירט ביי אונז ווי ס'וואלט זיין א גוטער מנהג וואס ברעכט א בייזן דין. ס'דאכט זיך אזוי דארף עס שוין זיין דאס צוזאמענלעבן פון מאן און פרוי. אפילו ווען ביידע זענען פון גלייכע יארן. ביי אלעמען איז עס אזוי, בלויז פאר דער וועלט שטעלט מען זיך ארויס אנדערש. א וועלט נארט א וועלט לפנים. לפנים איז אין אלע שטיבער ביי אלע פארפעלקער, אייביגער שלום בית. נו און לפנים איז דאך ביי אונז אויך אזוי. ער בלייבט שטיל א ווייל, און זיין בליק בלאנדזשעט אוועק פון מיין פנים אויפן בוים. דער שאטן פון אונזער בוים האט דערווייל געביטן זיין פאזיציע. דורך דער נעץ פֿון זײַנע צװײַגן און געבלעטער זעען מיר. די זון האָט זיך אַראָפּגעלאָזט נידעריקער, די טאָגשײַן האָט זיך פֿאַרראָזלט. ס'טוט אַ װעי אַ קיל װינטעלע פֿון דער זײַט פֿון ים אױפֿן מעריבֿ פֿון דעם פּאַס ים בײַם האָריזאָנט, װאָס דער בױם פֿאַרשטעלט פֿאַר אונדז. די בלעטער טוען שטיל אַ שאָרכע, און מיר האָרכן זיך צו צום געשאָרכ, פֿאַרשװיגענע. װי גראָד דער בױם האָט ער ערשט באַקומען לשון און באַטײליקט זיך דערין, װאָס ס'איז דאָ דערצײלט געװאָרן. איך באַטראַכט דעם פֿרעמדן, ווי שטאַרק ער איז אײַנגעהאָרכט אין דעם בלעטער-געשעפּטש, גלײַך ער וואָלט פֿאַרשטאַנען די שפּראַך פֿון ביימער. וואָס זאָגט ער אים, דער בוים? באַרויִקט ער אים ווי איך, אָדער העצט אים? נאָר אָט איז דאָס ווינטעלע נעלם געוואָרן, ווידער שווײַגט דער בוים און דער פֿרעמדער טוט אַ זאָג. אָבער לעצטנס איז די לאַגע ערגער געוואָרן. האַקט אָפּ און שטעלט זיך אויף. איך האב דעם איינדרוק שוין דערמיט האט ער געענדיגט, אבער ס'איז מיר שטארק א שאד, דאס איז דאך נישט דער סוף, אנגעהויבן האט ער דאך פון זיין לעצטיגע קריג מיט א פרוי פון וועלכער ער איז אנטלאפן ווי פון א חמסין, ער האט טאקע דערציילט נישט מער ווי א רויע ווירקליכקייט, אבער ער אליין האט זי אויסגעקאכט בעלעטריסטיש, און כ'צי אים אן. זאגט איר אז ס'איז ערגער געווארן? בטבע וואלט דאך געדארפט זיין פארקערט, מענטשן ווערן עלטער, ווערן קעלטער, שארפקייט פון אונטערשיידן צווישן מאן און ווייב ווערן אפגעריבן, אפגעטעמפט, און נישט איר זענט אזוי אלט, און נישט א פרוי פון פערציג איז שוין אזוי יונג. יא, כאפט ער זיך אן פאר מיינע לעצטע ווערטער, איך מיין אויך אזוי. אלס מאנספערשוין פיל איך זיך נישט עלטער פון איר, גראד פארקערט, אברהם האט געגלייבט די מלאכים, שרה האט געלאכט, אחרי בלותי, נאכדעם ווי איך בין אלט געווארן, אבער פאר פרעמדע מענער איז דאס אויסזען פון דער פרוי איר פאספארט, זאל מיר דערלויבט זיין אויסצונוצן אביסל גראבלעך בנוגע א פרוי דעם שפריכווארט, א געשענקט פערד קוקט מען נישט אין די ציין. אז א פרוי שענקט זיך, איז ווער וועט זיך עס פארטראכטן וועגן אירע יארן? קער איך זיך אום צו דעם וואס כ'האב געזאגט. ס'איז ערגער געווארן. לעצטנס האבן מיר זיך אריבערגעקליבן אין א נייער געגנט, נייע שכנים און נייע באקאנטע, האט איינער אן עלטערער בחור, א שכן מיט צוויי שטאק העכער פון אונז, אנגעהויבן ווערן אן אפטער גאסט ביי אונז. א שטילער ארנטליכער בחור. האט נישט חתונה צוליב דריי יונגערע שוועסטער וואס ער וויל זען אויסגעגעבענע פאר זיך. וואס קען איך האבן צו אים? אמת, איך האב נישט פאר אים קיין שום אינטערעס, זיין קולטור-ניווא ליגט אויף איין פלאך מיט מיין פרוי'ס, פארטויש איך מיט אים פון העפליכקייט וועגן עטליכע ווערטער, און לאז אים איבער שמועסן מיט מיין אויסגעשניטענער ריפ. אוי, איז דאס געווען אן אומגליקליכער שניט! הייב איך אבער אן באמערקן, ער קומט צו איר אין שטוב, זי אבער, דאכט זיך, גנב'עט זיך אריין די ערשטע צו אים אין הארצן. איינמאל כאפט אויף מיין אויער ברעקלעך פון זייער א שמועס. צי דארף זי אים טיטולירן

ער טראכט דאך אז ער פירט די בהמה צו דער שחיטה. ער האקט אפ, פאררויטלט ווי פארשעמט פון דעם ווארט בהמה אויפן אדרעס פון זיין פרוי. טוט א וויש מיטן רוקענדל פון דער האנטפלאך דעם שטערן, אויף וועלכן די היץ פון זיין איבערלעבעניש האט ארויסגעשלאגן א שווייס. די לופט וואס נענטער צום פארנאכט ווערט אלץ דושנער. זעץ זיך, טו איך אים א זאג צוגעלאזן, ער פאלגט און נעמט ווייטער דערציילן, איצטער נישט קוקנדיג צו מיר נאר פאר זיך ווי אראפלייענענדיג פון דער לופט. מאכט זיך איינמאל זענען דא געסט ביי אונז, אלטע באקאנטע פריינט. ער אויך. צווישן אים מיט די געסט בינדט זיך עפעס נישט קיין שמועס, ער שווייגט די גאנצע צייט, הערט בלויז און זיינע אויגן קלעפן צו מיין פרוי'ס. איך ווייס נישט וואס צי די זייטיגע האבן דאס באמערקט ווייס איך נישט, אבער זיין שווייגן אליין איז שוין גענוג געווען אז אלע זאלן זיין אויף אים אויפמערקזאם און צוליב העפליכקייט די דאזיגע אויפמערקזאמקייט אויסבאהאלטן. שטארצט א פלאקן אינמיטן גרינעם פעלד שרעקט ער אפ די פייגל. דער אוונט גייט אוועק, די געסט געזעגענען זיך און גייען ארויס, בלויז ער, דער בלײַבט. דאָס מאָל בלײַב איך שױן זיצן מיטן פּאָרל. גלײַך פֿאַרבינדט זיך צװישן זײ אַ שמועס, איך זיץ, הער און שװײַג. װערט אים שױן קענטיק נישט באַקװעם, ער הײבט זיך אױף און געזעגנט זיך. פּטור! דו װײסט, רבֿקה, זאָג איך מיט אַן אײַנגעהאַלטענער אױפֿגערעגטקײט, ער איז גאָרנישט קײן חכם, דײַן נײַער פֿרײַנד. וואס הייסט ער איינער בלייבט איבער ווען אלע גייען אוועק און ס'איז שוין גאנץ שפעטליך? צי פארשטייט ער ניט אז מענטשען וועלן אנהייבן רעדן? צו וואס פעלט עס אונז? מיינט איר דאך אפשר ס'האט זיך געטאן א שאט אויף מיר? דווקא נישט. ווייבער האבן זיך זייער שכל, אקוראט ווי יעדער נאר, זי האט פארשטאנען ס'לוינט זיך בעסער אים נישט צו פארענטפערן. אוי, ווי פרויען פארשטייען זיך צו וואואלירן. נישט נאר דאס מיעסע פנים, נאר אויך די מיעסע נשמה, און זי טוט א זאג רואיג, ביסט גערעכט אברהם, כ'וועל עס אים אפילו זאגן. אזוי ארום האט זי ארויסגעכאפט דאס געווער פון מיין האנט אין א הייסן מאמענט. ער האט זיך אפילו עטליכע אוונטן נישט באוויזן מער ביי אונז אין שטוב, אן אנגעלאדענע כמארע איז אריבער מיין געמיט אן דונער בליץ און רעגן. ער האט זיך ווידער אויפגעשטעלט, נאר נישט איבערגעריסן דאס דערציילן. דערנאָך האָט ער ווידער גענומען אַריינקומען צו מאָל צו מאָל. מאַ, זיי זיצן און שמועסן, זאָלן זיי, איך גיי מיר אַריין צו זיך אין צימער, טו אַן אַרבעט, לייען אָדער לייג זיך אַפילו אין בעט, ווען ס'ווערט שפּעטלעך. האָב שלום געמאַכט דערמיט צוליב שלום-בית. טיילמאל פלעג איך אנטשלאפן ווערן און נישט הערן ווען ער גייט אוועק, אבער איינמאל דער שלאף האט זיך איינגע'עקשנ'ט און מיך נישט געוואלט נעמען, באמערק איך ס'ווערט דארט אין סאלאן וואו זיי זיצן שטיל און די עלעקטריע שיינט טונקעלער, געווענליך האט מיין פרוי ליב אז ווען ס'איז דא א גאסט אין שטוב זאל דער זשיראנדול ברענען אויף אלע לעמפלעך. דאָס איז פֿאַר איר װי אַ טײל פֿון כּבֿוד פֿאַרן גאַסט, און דאָ זאָל ער שױן האָבן אַװעקגעגאַנגען? איך גײ אַראָפּ פֿון געלעגער, גײ פֿאַרבײַ דעם גאַרדין פֿון דעם סאַלאָן-טיר, ער איז נאָך דאָ? האָט בלױז געביטן דאָס זיצאָרט פֿון דער שטול געגן איבער דער פֿרױ אױף דער סאָפֿע לעבן איר. איז דאָס געװען זײַן איניציאַטיװ אָדער אירע? מײַן פֿרױס שפּירעװדיק געהער האָט גלײַך אױפֿגעכאַפּט מײַן אױסגעהיטע באַװעגונג, זײ האָבן דאָרט אָנגעהױבן רעדן